זייט צוויי, קאסעט צוויי, המשך. און איך זאג אייך, רופט זיך אן עלקע, די נישט פארגינערין, זיי וועלן עס נישט אויספירן, די שיף וועט אלע נישט אויפנעמען, און דארטן מיינט איר איז שוין פאר זיי אנגעגרייט געוועלבער מיט שפייז און צעלניק? ראצע, די תהילים זאגערין, זיפצט, וואויל איז זיי און וואויל איז זייער געביין, אז משיח וועט קומען וועלן זיך די מתים קאלערן אונטער דער ערד קיין ארץ ישראל, זעט ווייבער, זאלט נישט זינדיגן מיט די רייד, וועמען עס איז אויפגעלייגט, דעם איז באשערט נאך ביים לעבן. דער אוונט איז צוגעפאלן, אן פאראד און אן שמחה האבן אידן אנגעצינדן חנוכה ליכט. אוועק זענען די זיבן פעטע יארן ווען א איד האט זיך משמח געוועזן מיט א מצוה.

מעשה'לעך אן א צאל. ער שטעלט זיך אפ, קוקט אויף די ליכטעלעך און זיין קול ווערט האפערדיגער און זיכערער. איד, דו האסט אמאל א לאנד געהאט, דו האסט אמאל א האנט געהאט. זיין הארץ קלאפט אצינד שנעלער, ער דערמאנט זיך אז נאך היינט, אין א שעה צוויי ארום, וועט קלאר ווערן אויב אידן ווילן זיך אומקערן אין זייער לאנד אדער זענען נאך אן עם קשי עורף ווי אין משה'ס צייטן. ער נעמט דאס לעמפל, גייט אוועק אן א זייט פון די ליכטלעך און חזר'ט איבער פון פאפיר ארויס די רעדע וואס ער וועט היינט האלטן פון בעלעמער אראפ אין דער גרויסער שול. דאס נייעס האט זיך שנעל פארשפרייט. לוי וועט רעדן פאר אן עולם. דער רב האט באצייטנס עוקר געווען פון שטאט, געוויסט האט ער אז ס'רוב בעלי בתים זענען היינט ציוניסטיש געשטימט, און די בעל מלאכות מיט די קצבים, די מתפללים פון די שול, גייען נאך זייער דעה. איז ער אוועקגעפארן קיין ראקינקע אויף א ברית מילה, נישט איינצורייסן זיך מיט די גערער חסידים. אומזיסט האט זיך אבער דאס ציגן בערדל, אזוי האבן אים די בעלי מלאכות גערופן, מטריח געוועזן, אין גערער שטיבל האט מען די גאנצע זאך אויפגענומען רואיג, ישוב ארץ ישראל איז מן התורה האט געדרינגן דאס יונגווארג און דער רבי זאל לעבן אליין. בלויז חיים שיכור'ס האט מיט א רוגזה אויסגעשפיגן ביי עלינו און א קלאפ געטון אין עמוד, מען זאל נישט דערלאזן אזא חילול השם אין דער שול, ווען אפילו ס'זאל דערגיין ביז פאליציי. דער רוב מתפללים איז אבער נישט נאכגעגאנגן זיין דעה. פנחס'ל איציק לייבס האט געדרינגן אז ערשטנס טאר מען היינט נישט אנהויבן מיט די ציוניסטן, ער פלעגט דאס אויך זאגן יענטלען, זיין ווייב, עס וועט מען וועט נאך מוזן צו זיי אנקומען, צווייטנס דארף מען נישט דערלאזן אז זיי זאלן פארכאפן דאס הייליגע לאנד, און זאל מען טאקע אליין אנהויבן צו פארן, און אזוי ווי דער עולם איז געווען שטארק טשיקאווע צו הערן נייעס, האט יאנטשי געוואזער אויסגערופן, אידן, ווער גייט אין שול אריין הערן לייבן? קיינער האט זיך נישט אנגערופן, און דאס איז געווען פאר יאנטשן א גוטער סימן. דער עולם חסידים האט זיך פארשטאנען אויפן ווינק, איינציגווייז ווי גלאט אזוי כלאחר יד האבן זיי זיך ארויסגעשריקט פון שטיבל. צוערשט דאס יונגווארג וואס ווייסט נאך נישט פון עול פרנסה. דערנאך געזעצטע, מיושב'דיגע מענטשן. פנחס'ל און יאנטשי האבן זיך איבערגעקוקט מיט פריידיגע אויגן און געלאכט שטילערהייט אין די בערד אריין. פייוויש, דעם אלטן רב'ס, האט זיך כסדר געדרייט אויף איין ארט און זיך געשלאגן מיט א דעה, יא גיין, נישט גיין. אויף די שוועל איז געשטאנען גרייט צו גיין דוד מאיר, דער לעצטער פלוינער מקובל. חיים שיקוריס האט זיך ארומגעקוקט אין אלע זייטן, די שטיבל איז געווען ליידיג. אין שול רוישט ווי אין א בינסטאק. דאס גאנצע פלוינער פאלק האט זיך פארזאמלט, ס'זענען געקומען די בענדעטעס פון די דערפער, אויך די שיקוריס וואס זענען ס'רוב חסידים. ס'האבן זיך באוויזן אויך די בעטקעס און דאס גאנצע ביסל טאלאלייסטווע פון בעטקע געסל. אממיינסטנס פארען זיך אבער איציק לייב'ס. זיי זענען איצט געווארן גאר גאנצע מחותנים מיט ארץ ישראל. לייב איז דאך עפעס אסתר איציק לייב'ס איידעם. אייגן בלוט און פלייש. אין עק מארק זיצט שמואל בעטקע אויף א בריטשקע און ווארט אויף פארשוינען צו דער אכטער באן. ער ווינטשט זיך אבער אז ס'זאל נישט זיין קיין קורס, וועט ער זיך אריינכאפן אין שול געוואר ווערן ווער עס גייט קיין ארץ ישראל, און וואס שייך זעלדען, מילא איז פארפאלן, וועט ער זי לאזן אליין אין פלוינע, אז ס'גייט וועגן אזא וואזשנער זאך. דער עולם שטעלט זיך אויס רעדלווייז אין שול און מ'שמועסט וועגן ענגלאנד, וועגן קאלאניעס אין ארץ ישראל, און וועגן פרייזן אויף ערד, וואס האלטן אין איין שטייגן? אלטער, אולוואס'ס חברה רעדט וועגן ראטשילדן, רופט זיך אן יוקל שניידער, ווען ראטשילד זאל וועלן וואלט ער אפגעקויפט די באנען ביי די פוילישע מלוכה און איבערגעפירט דאס ביסל אידישע ארעמקייט קיין ארץ ישראל. שלום בענדעטעס און לייביש קלאפ זענען געקומען עקסטרע פון דארף, האט לייביש אוועקגעשטעלט דאס פערד און געשפאן אויפן שול הויף, פונקט ווי ערב ראש השנה, און אליין איז ער געבליבן שטיין ביים כיור, ווייטער איז ער נישט געגאנגען, פונקט ווי עס וואלט געהאלטן אינמיטן דער יום-כיפור'דיגער שמונה עשרה, שטייט ער און קוקט מיט מידע גלייכגילטיגע אויגן אראפ צום עמוד צו, און פון דער געוואוינהייט ווארט ער אויפן חזן, הערט ער ווי א קול גיט א זאג, כ'האב מורא ס'זאל נישט אויספעלן דארטן קיין תבואה, קארטאפל און עסנווארג, א קלייניגקייט, אזא עדה אידן וועט אריין מיטאמאל, ס'וועט דאך זיין א הונגער. הערט דאָס לייביש כלאָפּ, רוימט ער איין שלום'ען אויפ'ן אויער. דאָס איז עס דאָך, וואָס איך זאָג שטענדיג, וועגן דעם גייט עס דאָך. עס קומט פּונקט אָן וואָלף מענדאָזער, וויל ער נישט, אַז די עם-הארצים, ער האָט שוין לאַנג פאַרגעסן, אַז ער שטאַמט פון בענדעטעס, זאָלן האָבן אַ פאַלשע השגה וועגן ארץ-ישראל און נישט אויסטייטשן עפּעס צום שלעכטן, מאַכט ער מיט ביטול צו אָלוואַסן. שוטה דו וואס דו ביסט! אין לאנדאן אין ניו יארק שטייען אנגעלאדען גאנצע שיפן מיט שפייז, ס'וועט קלעקן פאר האלב ארץ ישראל. אלוואס לאזט זיך אבער נישט, און געהילץ? שלמה המלך האט דאך אויסגעהאקט אלע ביימער בשעת'ן בויען דאס בית המקדש. אינמיטן דערינען זענען אנגעלאפן די שטאטישע בענדעטעס וואוינען צווישן גוים אויפן שאסיי און זענען ווייט פון אידישקייט האט עס דעם עולם שטארק גע'חידוש'ט. דערצו נאך איז געקומען דער ראש פון די חברה מנשה דער זשאנדאווער שוסטער, אויסגעקאכט מיט אלע מיליציאנטן בשטאט, האט זיך ביי אים פלוצלינג אויפגעכאפט דאס יהדות, ער האט אוועקגעשטעלט די פאליצייאישע גלאנציגע כאלעוועס אינמיטן דער ארבעט און געקומען מיט די בנים געוואר ווערן וואס עס הערט זיך ביי אידן. נישט טויט נישט לעבעדיג איז אריינגעפאלן דער טויבער עזריאל. ער האט דערהערט די טריט פון משיח'ן און דערשפירט אז אידן פארמעסטן זיך אויף א קאליקע, גייען אנטלויפן און אים טוט מען נישט צו וויסן. איז ער אליין געקומען דערמאנען אין זיך. ארום באלעמער שטייען די פלוינער גבירים סטאטעטשנע רואיג, נישט געהיצט זיך, ווארטן זיי ביז לוי וועט אנהייבן זיין רעדע. אזוי האבן זיי זיך אלע פארזאמלט, די לייבן, די שעפסן, און די ציגעלעך. משיח'ס צייטן. לוי איז ארויף אויפן באלעמער. אין שול איז געווארן שטיל ווי אויף א בית חיים. ברייטע הויכע פלייצעס זענען געווען אויסגעשטעלט אין שורות ווי די שווייגנדיגע שטיינער. דער איינציגער סימן פון לעבן פון די פארשטארטע גופים זענען געווען די אויגן. זיי האבן געקוקט פארבענקט ווייט ווייט איבער די הונדערטער מיילן. די אויערן האבן געהערט דאס גערויש פון די שיפן און דאס ברויזן פון די כוואליעס. א טייל האבן אויפגענומען דאס געוויין פון די מאמע רחל, דאס קרעכצן פון כותל מערבי און דאס קלאגן פון די שאקאלן אויף די חורבות פון דער הייליגער שטאט. אנדערע האבן געהערט דאס קלאפן פון האמערס אויפן וועג פון תל אביב קיין ירושלים, זיצן חלוצות און האקן שטיינער, שומרים רייטן אויף פערד מיט ביקסן אויף די ארעמס, אויף די פעלדער פון עמק יזרעאל פלאקערן ביינאכט פייערן, ארום זיי זיצן גיבורים און ווארטן אויפן אנפאל פון בעדואינער.

און פון דעם פעטס פונעם הייליגן פעטס וואס פלעגט אמאל דעמפן אויפן מזבח מאכן זיי איצט חלב'נע ליכט. שטייט די עדה אידן און שלינגט יעדעס ווארט, לוי שרייט אויס הייזעריג, אם לא עכשיו אימתי, אידן ס'איז געקומען די צייט, עס דערנענטערן זיך משיח'ס טריט, משיח קום! משיח איז שוין דא! א ציטער געטאן האט דער עולם, אויפגעפלאמט האבן די אויגן, שטארק געקלאפט האבן די הערצער. משיח איז געקומען און זיי זיצן דא אין פלוינע. און יעדער האט דערשפירט אין זיך א שטארקן כח צו גיין, צו טון, צו באווייזן גבורות. און ווי לוי האט אויסגערופן, די מאמע ציון זיצט און ווארט אויף אירע קינדער, ושבו בנים לגבולם, אויפן וועג קיין בית לחם שטייט אן איינזאמע מצבה, האט שוין דער עולם מער נישט געהערט לוי'ס ווייטערדיגע קלוגע רייד וועגן פאלק און לאנד, וועגן כורש מלך פרס, וועגן די פארגלייך מיט די היינטיגע צייטן, די פארשטארקטע טרוקענע גופים האבן זיך א וויג געטאן, נישט געקענט זיך מער איינהאלטן, ס'האט זיך דערהערט א כליפעריי, און געבויגענע קעפ האבן זיך אראפגעלאזט אויף די שטענדערס. לוי איז געווען בלאס, זיין גאנצער קערפער האט געציטערט, אויך ער האט קוקנדיג אויפן פאלק, אויף זיין פאלק, דערהערט די טריט פון משיח'ן און א פאכן פון פליגל. יונה הומיה, א טויב ברומט, וועי וועי וואס איך האב חרוב געמאכט מיין הויז און פארטריבן מיינע קינדער. געשטארקט, און גרייט צו מסירת נפש, זענען אידן ארויס פון שול, די נאכט איז געווען א פראסטיגע, פון ביידע זייטן שולגעסל האט געבלאזן א שטארקע קעלט, אבער דער עולם איז געגאנגען מיט געהויבענע קעפ, מיט גליענדיגע שטערנס, און זייערע אויגן האבן געפינקלט, ווי די קאלטע, שארפע שטערן אינעם פראסטיגן הימל פון דער בלויער ווינטער-נאכט. האנט ביי האנט זענען אויך געגאנגען די שיכורות מיט איציק לייב'ס משפחה. זיי האבן געזען באשיינפערליך אז עס קומט אן א נייע צייט פאר אידן, א צייט פון אחדות און שלום. לוי איז געזעסן איינער אליין ביים לאנגן טיש, א פארמאטערטער, און געווישט זיך דעם שווייס פון פנים. ס'איז אים באנג געווען צו פארלאזן דאס ארט, וואו ס'האט זיך פאר אים אנטפלעקט א גרויסער סוד, דער סוד פון קיום האומה. איצט איז ער שוין זיכער אז דער וועג איז דער ריכטיגער, און אויף דעם וועג וועט ער זיי פירן. פלוצלינג אבער

געקומענע מאדאמען פון מאקאטאוו וואס האבן פארדונגען זייערע שטיבן סובלאקאטארן האבן געטרוימט וועגן הילצערנע און לייווענדנע ביידלעך אויפן צעגליטן זאמד אונטער דער הייסער זון. ביי לאנגע טישן זענען געזעסן רביים, צייטווייליגע חונה-פה'ס, ארומגערינגלט מיט חסידים, די תורה האט מען אוועקגעלייגט אין א זייט און געפירט שטארקע פלוגתות וועגן האלענדישע קי, וועגן ארטעזישע ברונעמען און טאבעק פלאנצונגען, גאר א געוואלדיגן רעש האבן געמאכט די חברות, אנשי אכאטע, אנשי מקום און אנדערע מנוחות ונחלות. אויף די טראטוארן פון די פראנצישקאנער ביזן גזשיבאוו האבן ארומשפאצירט דעלעגאטן מיט רייזע-רענצלעך אין הענט, גרייט יעדע מינוט זיך צו לאזן מעבר לים אויסצומעסטן פאר זייערע חברה שטיקער ערד און שארן טוך, און אמשנעלסטן אראפברענגן די חברים מיט זייערע משפחות. גאר שטארק האט זיך געשפירט דער ערד הונגער צווישן די סוחרים פון לייוונט און וואלענע שטאפן, און ווען זייער חלום צוזאמען מיט דער גרויסער שטרעבונג פון די גאלאנטעריע הורטאווניקעס און געוועזענע קאנצעסיאנערן אין ספיריט און טאבאק זאלן געווען מקוים ווערן, וואלט פון דן ביז באר שבע, פון כרמל ביזן ירדן, געווען פארפעלט ערד ווי א שפילקע קעפל צו ווארפן. די אנשי פלוינע האבן דעלעגירט לוי'ן אויף דער אסיפה פון די חברה שלום ושלווה. ס'איז געווען צומארגנס נאך לוי'ס רעדן אין דער גרויסער שול. אן עולם מענטשן האבן אים מיט צאתך לשלום באגלייט צו דער באן. געטאן האבן זיי עס מיט לייכטע געמיטער, האבן זיך געפילט איצט ווי ניי געבוירן, אזוי גרינג איז געווען אויף די הערצער, מיט ביטול האט מען געקוקט אויף די סחורה און מיט גרינגשעצונג משלח געוועזן די קונים. און ס'האט זיך אלעמען אויסגעוויזן אז פלוינע איז אויף דערווייל, אז באלד ווערט עס ליידיג, און אלע בנערינו ובזקנינו נעמען די קישעלעך און פעקלעך און מ'גייט און מ'גייט און קיינער שטעלט זיך נישט אפ, איז מען געזעסן אונטער די גלעזערנע טירן, ארויסגעקוקט אין מארק אריין און אכטונג געגעבן אויף די בריטשקעס וואס האבן געבראכט פאסאזשירן פון דער באן, טאמער קומט נאך לוי דעם זעלבן טאג צוריק מיט בשורות טובות, ישועות און נחמות פאר אידן. לוי בלאָנדזשעט פֿאַרחלומט. אין לאַנגן, שמאָלן זאַל זענען אויסגעשטעלט שורות בענק, איבער די דורכגענג שפּאַצירן ייִדן אין קאַפּאָטעס און טוכענע היטלעך, מיט צעשויבערטע בערד און פּאות. בײַ דער טיר לענען זיך אָן אויף דער וואַנט אַ פּאָר ייִדן אין קורטקעס און אין היטלען מיט לעדערנע דאַשקעס. זיי זעען אויס ווי פֿרעמדע, נישט-געבעטענע געסט. פון צייט צו צייט ווייזט זיך א קאפ מיט א פעקל סחורה אונטערן ארעם און ווערט גלייך פארשוואונדן. אין עק זאל אראפצו נישט צו פארגלייכן מיט עזרת נשים, שטייען מיט פארלייגטע הענט ווייבער אין שייטלען, און אין דערעס, ווארטן אויף עפעס א פאזע ווי א שטייגער פרייטאג צונאכטס פאר קידוש. טאטעס פירן ביי די הענט יונגלעך מיטגעבראכט זיי כדי מדריך צו זיין במצוה. אויף להכעיס בכבוד'דיגע מענטשן דרייען זיך ארום אפאר דערוואקסענע יונגען פון די דערפער, קנאקן ניסלעך און שיילן באניעקערן. טראכטן די ווארשעווע נגירים וועגן די פראווינצער חיות וואס גייען בויען דאס לאנד. א שיין פנים וועט האבן ארץ ישראל מיט אזא פעבל. אין זאל איז א רויעך.

אזא מין פחיתת הכבוד פון א וויכטיגער אסיפה ארט שטארק די ווארשער מיושב'דיגע מענטשן פון גזשיבאווער געגנט. שטויסט מען ארויס די נישט געבעטענע געסט און מען שאקלט זיך נאכאמאל אפ פון די פראווינצער חיות. אין זאל ווערט וואס אמאל מער געדיכטער און הייסער, שפארט מען זיך שוין הויך אויפן קול ביז מחלוקת, און אלץ אפטער און העכער רעדט מען וועגן דרישות, סערטיפיקאטן, פעסער, וויזעס, די מער פראקטישע וואס האבן מורא פארן קורס רעדן וועגן אנגרייטן באצייטנס רומענישע לעיס און איטאלענישע לירעס. קוקן אנדערע אויף זיי ווי אויף בטלנים. דער עיקר גייט דאך וועגן דונאמס ערד און וועגן קושאנען. ביי א טישל זיצן אפאר חסידים פון גערער שטיבל אויפן מקום און זענען זיך הויך מתווכח וועגן דער ענגלישער פאליטיק און וואס די ענגלענדער מיינען מיט ארץ ישראל אויף אן אמת. רוישט עס אזוי אוועק ביז שפעט אינדערנאכט ווערט דער עולם אויסגעמאטערט און איז זיך שוין מייאש פון דער אסיפה. מיט אמאל ווענדן זיך אלע אויגן צו דער מזרח וואנט. דארטן אונטער א גרויסן אויסגעמאלטן מגן דוד שטייט הויעך געשטעל עפעס ענליכעס צו א קאטעדרע אדער אן עמוד. אין די ימים נוראים ווערט דער זאל פארדינגען פאר מנין. דערהערט זיך א קלאפ, און א באלבאטישער יונגערמאן רופט צוזאמען דעם עולם, מאכט מען זיך אבער ניט הערן און מען שפאצירט ווייטער איבערן זאל, הענט שניידן די געדיכטע לופט, פענעמער פלאמען, און די קולות רוישן און פלעכטן זיך איבער. פלוצים ווערט א גערודער צווישן טומלדיגן עולם. ער גייט! ער גייט! ער איז שוין דא! ביי דעם קאטעדרע-עמוד שטעלט זיך אוועק דער פרעזיס פון דער חברה, כהן כהנאוויטש, גיט צוערשט א גלעט ביידע העלפט פארקעמטע בארד, ווייס ווי מילך,

הייבט כהן כהנאוויטש אן מיט דעם חומש קול ווי אמאל כלב בן יפונה אין דער מדבר, און איך, אייער דעלעגאט, האט מיט אייגענע אויגן געטאן זעהן דעם באדן פון שלום ושלווה, און אז אונזערע חברים האבן אויפגעשטעלט דעם צריף, זענען געקומען די אראבער און אים אראפגעווארפן, האט מען אויפגעשטעלט א צווייטן צריף און מסדר געווען פאר ביידע פאמיליעס אין א לייוונטן געצעלט א שולעכל. און אז הכשרת הישוב וועט באקומען די קושאנען און די אראבער וועלן פארלאזן דעם באדן, האפט מען ס'זאל ווערן א ישוב, און אונזערע חברים וועלן זיך באזעצן על נחלתם ואחזותם, און דער נאמען פון די קאלוניע וועט זיין יפה כהן. מיט שווייס וועלן מיר באארבעטן די ערד, און א ישיבה מיט א בית מדרש וועלן מיר אויפבויען, ס'זאל זיין תורה ועבודה במקום אחד. און דא, אידן! כהן כהנאוויטש האט פלוצלינג געענדערט דאס קול. דא האט איר דעם ווייץ און טאמאטן וואס וואקסן אויף אונזער באדן. ער האט ארויסגענומען א זעקעלע ווייץ און געטאן די זעלבע וואס די מרגלים אין מדבר מיטן שטענגל וויינטרויבן. מען איז כהן כהנאוויטשן באפאלן פון אלע זייטן, ווי די עופות האט ער זיי געשיט ווייצלעך, א ווייצל פאר א דעלעגאט, א ווייצל פאר א דעלעגאט. זענען זיי געווען צופרידן. מער וועט מען שוין אין שטאט נישט זאגן אז דעלעגאטן טוען גארנישט אויף. איצט האָט דער באַלעבאַטישער יונגערמאַן געמאָלדן וועגן די ראַטעס, וואָס מע דאַרף צאָלן, און וועגן די טעג, ווען די קאַנצעלאַריע איז אָפֿן. דערנאָך האָט גענומען דאָס וואָרט דער דעפּוטאַט. ער איז צו צום שטענדער ווי אַן עניו, געבוקט זיך מיט זײַן גאַנצער לענג פֿאַרן געשעצטן פּובליקום מיט גרויס הכנעה און אָנגעהויבן די פּאָליטישע רעדע.

און איצט קערן מיר זיך אום אין אונזער לאנד צוריק וועלן מיר פלאנצן וויינגערטנער און באארבעטן פעלדער. אין זאל איז געווארן א טומל, אן איינגעהויקערט אידל א זקן'דל האט זיך געווארפן צום פאדיום און געקלאפט מיט די דינע הענטלעך אויפן עמוד. ס'האט זיך קוים געהערט א הייזעריג פארשטיקט קול, אידן! אוי אידן! כ'האב שוין געצאלט אמאל ראטעס פאר צוואַנציק יאר צוריק, מ'האט געזאגט, וויינגערטנער פלאנצן, פעלדער זייען, און די פלעצער און חובות זענען געבליבן. איך ווייס נישט ביי וועמען, אָ, די קלאַלטיער, געדענקט, יידן! מ'האט דעם אלטיטשקן איינגעשטילט, און דער דעפּוטאַט האט אויסגעגלייכט זיין הויעך געשטאַלט, אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט איבערן מזרחיסטיש פאַרשוירענעם בערדל, ער האט מיט גרויס עניוות געשפּונען ווייטער דעם חלום און געזעטיגט דעם הונגער פון די שלום ושלווה'ניקעס. אין אונזער קאלאניע וועט זיין פאראייניגט תורה מיט חכמה, בייטאג וועט מען ארבעטן און ביינאכט וועט מען גיין אין בית המדרש אריין, ווי אמאל אונזערע תנאים און אמוראים, און עוסק זיין אין תורה. און אז ס'וועט אנקומען יום טוב, דער חג הביכורים, וועט מען עולה זיין קיין ירושלים, משמח זיין זיך ווי די אלטע צייטן. דער דעפוטאט האט פארשטאנען אז דא דארף מען ענדיגן, האט ער מסיים געוועהן מיט א לשנה הבאה בירושלים, און געוואלט וואס גיכער זיצן אין טאקסובקע, האבן זיך אבער די דעלעגאטן פון קוזשמיר און יאנאווע און באזונדער פון פילעוו נישט געקאנט אזוי שנעל זיך שיידן מיט זייער דעפוטאט, איז מען צו צו דעם קאטעדרע-עמוד און יעדער איינער איז געווען גרייט ארויסצולייגן זיינע פעק מיט שאלות, אייגענע און פרעמדע. זעהט דער דעפוטאט אז ס'איז שלעכט, שטילט ער אלעמען איין מיט א צויבער ווארט, מיינע ליבע חברים און פריינט, איך דארף אויף א זיצונג אין סיים! די לאגע איז זייער א ביטערע, דארטן ווערט באשלאסן דער גורל פון אידישן פאלק אין פוילן. אזוי ווי דאס געפיל אז ס'איז שלעכט האט זיך ביי זיי דעם אוונט זייער פארשטארקט, וויבאלד דער דעפוטאט ווייס אלץ, און דערצו נאך האבן זיי דערהערט דאס ביטערע ווארט סיים, האבן די חברים באלד אראפגענומען די באלאגערונג פון דעפוטאט און מיט שווערע געמיטער זיך פאנאנדערגעגאנען אין די אכסניות. א לאנגער צוג איילט זיך איבער די כשאנאווער שניי פעלדער. אין איינעם פון די וואגאנעס פארשטעקט אין א ווינקל

און לאָזן זיך איבער די גרענעצן, און װאָס װעט ער זײ זאָגן? אַז משיח איז נאָך נישט געקומען? אַז צו דער גאולה איז נאָך װײַט? אַז זײ האָבן נאָר אײן זאַך צו טאָן, צו צאָלן יעדן ערשטן די ראַטעס אין דער חבֿרה שלום ושלװה? למה הרעותה לעם הזה? רופֿט אױס לוי צו זיך אַלײן, און זײַן האַרץ פֿאַרזינקט אין מרה-שחורה.

גרויסע טראפנס האבן געטריפט פון די צווייגן וואס האבן נארוואס זיך געהאט ארויסגעשעלט פון זייער שנייאיגן שאלעכץ, און די טראפנס ווי שווארצע טרערן האבן געלעכערט דאס דינע אייז-הייטל פונעם שניי וואס האט זיך נאך געהאלטן ארום די פארשטארטע שטאמען. אויף די גליטשיגע שטעגן פון ענגלמאנס גארטן און ווייטער ביז שיכור'ס קאמעניצע זענען געשטאנען חברים פון נאדל-פאראיין און געהאלטן וואך, פון צייט צו צייט האט זיך פון א פענסטער עפענונג פון ענגלמאן'ס חרוב'ן פאלאץ מיט אריינגעשטעקטע שטיקער טאוול אנשטאט שויבן, באוויזן א קאפ האר און אריינגעווארפן עפעס א ווארט אין דער פינסטערניש. שמואל'קע פייווישעס איז ארומגעקראכן צווישן די ביימער און געבראכן צווייגן. ביי יעדן ברעך פון א דינער צווייג האט ער זיך דערמאנט אז איצט, נאכדעם ווי דער פאטער איז שוין ליציטירט געווארן, ווערט זיין גאנצער פלאן צערינען ווי דער שניי,

וואלט ער זיך נישט געריסן אזוי שטארק צו דער טעאריע, איז אבער זיין אפשטאמונג נישט קיין פראלעטארישע. ער האט צוזאמענגענומען די צווייגן און מיט א בינטל אריין דורך א פענסטער אין די חורבה. דער פארזיצער האט אוועקגעלייגט דאס האלץ ביים גליענדיקן אויוועלע צו טרוקענען, דערווייל איז געווארן א שטארקע רויעך און די חברים האבן געמוזט ארויסנעמען די טאוול פון די שויבן-ראמען אויף א הויכן שטאם אינמיטן צימער האבן זיך געברענט צוויי דיקע ליכט און געווארפן לאנגע שאטנס אויף די נישט געקאלעכטע ווענט פון ענגלסמאן'ס סאלון. ארום דעם דעמבענעם שטאם זענען געשטאנען קלענערע שטאמען אויף דעם ערדיגן באדן. די חברים זענען געזעסן אנגעשפארט און געווארט. איבערן גארטן האט זיך דורכגעטראגן א לאנגער פייף. באלד האט די חבר'טע יוכבד אריינגעפירט דעם גאסט. מען האט אים אוועקגעשטעלט ביים דעמבענעם שטאם, און מאטעס האט אנגעהויבן אראפשארן פון זיך דעם שניי. פון געדיכטן רויך ארויס האט זיך דערהערט א הייזעריגע שטימע. מיר האבן דיר, חבר מאטעס, איינגעלאדן אויף א דיסקוסיע. זאג אונז ווער דו ביסט און וואס איז דיין פראגראם. ליפא דעסטאלער האט געשטעלט די פראגע אין א שטרענגן טאן, און מאטעס האט פארשטאנען אז ער וועט שוין מוזן אויף אלעם ענטפערן. ערשט איצט האט ער געזען ווי די חברים ארומ'ן טיש זיצן אין פאזעס פון ריכטער. אויף זיין געזיכט האט זיך באוויזן אן אנטשלאסנקייט, ער האט דערווייל גלייכגילטיג געענטפערט, איך בין מאטעס לעוויס, שטודיער רעכט-לערע אין ווארשעווער אוניווערזיטעט, איר קענט מיך אלע, אייער פראגע האב איך נישט גענוי פארשטאנען. קלמן איינבינדער איז אויפגעשטאנען. חבר מאטעס, איינמאל אין חודש קומסטו קיין פלוינא, לויט אונזערע ידיעות האסטו נישט קיין פארטיי בארירונג מיטן פאריין התקווה, כאטש מ'זעהט דיך אפט דיסקוסירן מיט ציוניסטן. פֿון דער פּראָלעטאַרישער באַוועגונג אין פּלוינע שטייסטו פֿון דער ווײַטנס. אונדזער פֿראַגע איז דעריבער קלאָר, צו וועלכער פּאַרטיי געהערסטו? הײַנט האָט יעדער אַ שטעלונג, רעכטס אָדער לינקס. מאַטעס האָט זיך פֿאַרטראַכט. אויף אים זענען געפֿאַלן די בליקן פֿון די חבֿרים, וועלכע זענען געזעסן גרייט אים צו משפּטן. ער האָט אָנגעהויבן געלאַסן. איך קאָן, צום באַדויערן, דערווײַל נישט טיילן די מענטשהייט אַנדערש ווי אויף פֿעלקער. ביי יעדן פאלק איז פארהאן אן אינערליכע דיפערענצירונג און במילא א געוויסער קעגנזאץ פון אינטערעסן וועלכער וועט נישט און קען נישט אזוי שנעל פארשווינדן. נישט געקוקט אויף דעם קעגנזאץ האבן די פארשידענע קלאסן ביי יעדן פאלק פיל געמיינזאמס, אלס ביישפּיל, דער ענגלישער ארבעטער קלאס פילט זיך נענטער צום ענגלישן פאלק ווי צום רוסישן פראלעטאריאט, די פוילישע ארבעטער האבן צוזאמען מיט אנדערע קלאסן געקעמפט ביים פארטיידיגן די אומאפהענגיקייט פון פוילן. ביי די מינדערהייטן קעמפן אלע קלאסן פאר נאציאנאלע רעכט. דאס גיט די מעגליכקייט צו באהויפטן אז אנערקענענדיג אין פרינציפ דעם סאציאליזם לאזט זיך נישט פארלייקענען די אנגעהעריקייט צו א פאלק. מיר זעען דאס ביי אלע פעלקער אין אייראפע און אפילו אין דעם לאנד וואס גייט שוין דירעקט צו סאציאליסטישער ארדנונג. דער ארבעטער קלאס אין אוקראינע, א שטייגער, פארלייקנט נישט זיין אנגעהעריגקייט צום אוקראינישן פאלק. און אויב מען פארלייקנט נישט די אנגעהעריגקייט צום פאלק אפילו אין די סאציאלע באדינגונגען אין וועלכע דאס געפאלק געפינט זיך, מוז מען שוין אומפאסן אלע קלאסן פון פאלק. די מערהייט פון אידישן פאלק, איינשליסנדיג די ארבעטער, געפינט זיך אין פארגלייך מיט די זעלביגע שיכטן פון אנדערע פעלקער אין אויסערגעווענליכע באדינגונגען. זיי וועלן נישט פארשווינדן ווען מיר וועלן זיך באגרעניצן נאר אויף איין קלאס. אייער וועג, דאס איז א וועג פון א זייער ווייטער פערספעקטיוו אין דעם לעבן אריין. ווער עס וויל אז דאס אידישע פאלק זאל זיך קענען אויפהאלטן ווי עס האלטן זיך אויף אנדערע פעלקער אין זין פון עקזיסטענץ, מוז זארגן און קעמפן פארן געזונט מאכן נישט בלויז דעם ארבעטער קלאס נאר אויך די איבריגע שיכטן, אלזא מיין לאזונג איז, געזונט מאכן דאס אידישע פאלק אלס גאנצעס. און די מיטלען דערצו? די סאציאלע רעוואלוציע וועט לעזן די אידן פראגע. זלמן האט אפגעמאסטן מאטעסן מיט א שטרענגן בליק. מאטעס באלויכטן פון שוואכן ליכט שימער האט ווייטער אנטוויקלט זיין געדאנק.

און די מיטלען וואס פירן דערצו. דער ציניזים? האט איראניש באמערקט סענדערל. איר האט א טעות, איך האלט נישט דעם ציוניזם פאר דער איינציגער רפואה. איך באשטיי אויף א אידישען פויערים קלאס אין ארגענטינא, אויף אידישע ארבעטער אין פוילן'ס פאבריקן, און אויף אידישע קאלאניעס אין קרים. מיר וועלן בלייבן א פאלק וואס איז צעשפרייט איבער דער וועלט. דער ציוניזם וועט אונזער צעשפרייטקייט נישט פארקלענערן. די סאציאלע רעוואלוציע וועט דעם פאקט אויך נישט ענדערן, און דעריבער האט יעדע אידעע וואס לעבט אין פאלק און וויל עס געזונט מאכן איר בארעכטיגונג. אין ראטנפארבאנד זענען פאראן אידישע פויערים און פאבריק ארבעטער? אך, אין ראטנפארבאנד? גענוג! ליפא דער פארזיצער איז אויפגעשטאנען און אזוי ארום צוגענומען ביי מאטעסן דאס ווארט. מאטעס האט זיך אוועקגעזעצט אויף א שטאם, ער האט זיך ארומגעקוקט אין אלע זייטן, פון א טייל פענימער האט ער אראפגעליינט אז מען איז מיט אים מסכים אין הארץ, פון דעסטוועגן האט אים קיינער נישט געגעבן קיין רעכט, מען האט געווארט אויפן פארזיצער'ס ווארט און אויף קלמנ'ס מיינונג. ליפא האט אנגעהויבן זיין רעפליק. חברים, מיר האבן אויסגעהערט מאטעס'ס שטאנדפונקט, דאס איז א פראגראם פון א קליינבירגער, ס'איז די בורזשאזע פסיכאלאגיע פון אן אינטעליגענט. אומדערווארט האָט סענדערל שטעפּער גענומען דאָס וואָרט. ער האָט פֿאַרקנייטשט אַ בלאַט פֿון אָפֿענעם קאַפּיטאַל און זיך אָנגעשפּאַרט אויף אים, ווי אַ מאָל אין דער ישיבֿה אויף דער גמרא. רעדן וועגן ייִדן, חבֿרים, דאָס הייסט נאַציאָנאַליזם. מירן קעמפֿן פֿאַרן אַלגעמיינעם פּראָלעטאַריאַט, נישט בלויז פֿאַר ייִדן. ווער עס רעדט אַזוי ווי מאַטעס, דער איז אַ שׂונא פֿון פּראָלעטאַריאַט. א שונא, א שונא האבן אונטערגעכאפט די חברים. זאל ער גיין צו די ציוניסטן, מיר דארפן נישט קיין אינטעליגענטן וואס פארטיידיגן די בורזשואזע ארדנונג. בלויז שמואלקע האט טרויעריג געשוויגן. אויך יוכבד'ן איז געווען באנג. דאס האט זי, דעם איינציגן פוילישן סטודענט, צוזאמענגעפירט מיט די חברים. מאטעס איז אויפגעשטאנען, דורכן רויך האבן זיך געקוקט אויף אים פיינדליכע אויגן, ער האט געפריווט ענטפערן. כ'פארטיידיג נישט די בורזשויען, איך מיין דאס אידישע פאלק וואס גייט אפ אין בלוט און ווערט אין איצטיגן מאמענט פארניכטעט פון די בורזשויען און פראליטאריער צוזאמען. די לעצטע ווערטער זענען פארשריגן געווארן, די חברים זענען געשטאנען אויף דער וואך זענען זיך צונויפגעקומען ארום די פענסטער, מאטעס האט אויפגעשטעלט דעם קראגן איז ארויס ער איז אראפ פון שטעג, אין דער פֿינצטער האָבן זײַנע פֿיס פֿאַרבלאָנדזשעט אין קאַלוזשעס, זײַנע שיך האָבן זיך אָנגענומען מיט לײמיקן שלאַם. פּלוצעם האָט אין אײנעם פֿון די לעכער פֿון אַ האַלב-אָפֿענער חורבֿהדיקער פֿאַציאַטע אַ שימער געטאָן אַן עלעקטריש לעמטערל און זיך גלײַך פֿאַרלאָשן. עפּעס האָט דאָרט אין דער פֿינצטער זיך אַ באַװעג געטאָן און צוריקגעצױגן. מאַטעס איז אַ װײַלע געבליבן שטײן אַ דערשראָקענער, אָבער באַלד זיך געלאָזט גײן װײַטער. זיין געדאנק האט זיך צוריקגעקערט צו דעם וואס איז פארגעקומען דעם היינטיגן אוונט. ער האט זיך געפילט שולדיג קעגן די פארהארעוועטע ארבעטער, וואס איז דען פאראנטווארטליך פאר זייער אומוויסנהייט. אט האלט ער זיך שוין גאנצע יארן פון דערווייטן פון די אמאליגע לערן-יונגלעך ביי די טענדייטערס. זענען געקומען אנדערע, מיט טרייסט-ווערטער און זיסע פראזן אוועקגעפירט זיי אויף קרומע וועגן. נישטא שוין דאס בוך וואס פלעגט אמאל דעם ארבעטער אויפקלערן און מאכן באוואוסטזיניג, ס'איז די צייט פון בראשור און דעם אויפרוף, ער האט געשטעלט שווערע טריט אינעם האלב צוגאנגענעם שניי און פון די ביימער האט אויף אים געטריפט אן אויפהער, איצט האט אים באהערשט א באגער צו זען ליובען. ס'איז געווען אין עק פון דער גאס וואס האט געפירט צו ענגעלמאן'ס גארטן. די פענסטער פון חיים שיכורא'ס הויז זענען נישט געוועזן באלויכטן. מאטעס איז אריין אין הויף. לינקס האבן געפירט טרעפ. ער איז ארויף און אריבערגעבויגן זיך איבערן אנליין. ליובא איז געזעסן אין קיך און געשפילט מיט דער דינסט אין טערנישקע. ס'האָבן איר פֿאַרפֿעלט קלעצלעך, האָט זי געלייגט שטיקלעך רונדע טאָוול, זי איז געווען זייער פֿאַרטיפֿט אין שפּילן און ס'האָט אויסגעזען ווי קיין זאַך אין דער וועלט אינטערעסירט זי נישט. מאַטעס האָט געוואָלט אָנקלאַפּן אין פֿענצטער און זי אַ רוף טאָן, אָבער אַן אינערלעכער ווידערשטאַנד האָט אים דערפֿון אָפּגעהאַלטן. איז אַראָפּ פֿון די טרעפּ און געגאַנגען צום טויער. דערנעבן האָט זיך געטראָגן פֿון אַ קאַמער אַ שטיל קרעכצן. מאַטעס האָט זיך צוגעהערט. ס'האָט געדויערט אַ פּאָר מינוט, באַלד האָט עמעץ זיך אָנגעהויבן גראַבלען בײַ דער טיר. פֿון קאַמער איז אַרויס יאַוואָרעס שייגעץ אין אַ ווײַס היטל און זיך פֿאַרשפּיליעט די בגדים. זײַן פּנים האָט געפֿלאַמט און די האָר זענען געווען צעשויבערט. דערזעענדיק מאַטעסן האָט ער צוגעלייגט צוויי פֿינגער צום דאַשיק און מיט אַ שפּאָטיש שמייכעלע זיך אָנגערופֿן, ערע פֿאַרן קאָלעגע אַקאַדעמיקער, און אַװעק אין דער ריכטונג פֿון דער נײַער צוקערניע. דער שטאָט-זײגער האָט געשלאָגן צען. מאַטעס איז געשטאַנען נעבן אַ טעלעגראַפֿן-סלופּ בײַ שיקאָרעס קאַמעניצע און געװאַרט, װי ער װאָלט געפֿילט, אַז עס דאַרף נאָך עפּעס דעם הײַנטיקן אָװנט געשען. פֿון ענגעלמאַנס גאָרטן האָט זיך פּלוצלינג דערטראָגן אַ גערױש פֿון אַ סך טריט מיט אַ מאָל, באגלייט מיט א טומל. פון אלע זייטן האבן זיך ווי אויף א באפעל געעפנט טיר און פענסטער, נייגעריגע אויגן האבן געקוקט אין פינסטערן מארק אריין. באלד האט זיך פון ענגלמאנ'ס גאס ארויסגעוויזן א צוג. פון ביידע זייטן זענען געגאנגען אין גלייכער שורה מיליצאנטן, אינדערמיט צו פיר אין א רייע די חברים פון נאדל פאראיין. מאַטעס איז געשטאַנען װי פֿאַרגאַפֿט, האָט זיך דערמאָנט אין דעם עלעקטרישן לעמפּל, װאָס האָט אים דורכגעשטאָכן פֿון דער חרובֿער פֿאַציאַטע אַרױס אין גאָרטן. אין זײַן זכּרון איז אױפֿגעשװוּמען אַ פֿאַרגעסן בילד, דער צעבלוטיקטער מענטשנקנױל װינטערצײַט אין גאָרטן און דער סאַמנער זונס קול, מישט זיך נישט אין פֿרעמדע געשעפֿטן. איצט האָט ער שױן אַלץ פֿאַרשטאַנען. דער צוג האָט דערװײַל דערגרײכט ביז צו דער צענטראַלער לאַמטער אין מיטן מאַרק. דאָרטן איז שױן געשטאַנען אַ רעדל מענטשן. מאַטעס איז צוגעגאַנגען. פּלוצלינג האָט ער דערפֿילט אַ סך בליקן אױף זיך. פֿון דער רײ אַרױס האָט מען אױף אים געװיזן מיט די פֿינגער. דעמאָלט האָבן צו אים דערגרײכט קולות, פֿאַררעטער! מוסר! פּראָװאָקאַטאָר! דאָס בלוט האָט אים אַ שלאָג געטאָן אין פּנים אַרײַן. עפּעס האָט אָנגעהױבן שװינדלען פֿאַר די אױגן. ער האָט געװאָלט אַרױסשרײַען, אױפֿקלערן, אָבער אַ שטאַרקע האַנט פֿון הינטן האָט אים פֿאַרשטאָפּט דאָס מױל.

און דעמאָלט איז צום ערשטן מאָל צווישן עולם אין דער פֿינצטער אַדורך אַ געמורמל, מע פֿירט די קוימענקערער! און בײַ דעם נאָמען זענען די מיטגלידער פֿון נאָדל-פֿאַראיין געבליבן ביזן הײַנטיקן טאָג. די דרײַ נײַנטורנס. נאָך האַלבער נאַכט. פֿון די לאָנקעס און סעדער האָט מיט אַ מאָל אַ בלאָז געטאָן אַ פֿריש ווינטל. ס'האָט זיך דערטראָגן מיט אַ גוטער בשׂורה און אָנגעקלאַפּט אָן די פֿענצטער פֿון די לײמיקע הײַזלעך אין עק שטאָט. איבער די פּלוינדער הימלען האָבן זיך באַװיזן העלע, דורכזיכטיקע װאָלקנדלעך, זײ האָבן זיך געאײַלט װי שטאַפֿעטן, װאָס מאַכן אַ װעג פֿאַר אַ קעניג אין אַ װײַטן לאַנד, װאָס באַלד באַװײַזט ער זיך אין זײַן קאַרעטע. דאָס קאַלטע לבֿנה-ליכט האָט אַרײַנגעשײַנט דורך די שפּאַלטן פֿון די לעדן אין די נידעריקע שטיבלעך פֿון בעטע-געסל. סענדער שטעפּער זיצט מיט אַן אײַנגעבױגענעם רוקן איבער דער מאַשין, די נאדל שטעכט דורך די הארטע לעדער און סענדער פילט יעדן שטאך אין דער ברוסט. איצט דאכט זיך אים אויס אז זיין הארץ פעלער איז געגליכן צו דער מאשין אויף די וועלכער ער ארבעט. ביי דער שוואכע שיין פון פאררויכערטן לעמפל זעהט סענדער די אפגעצערטע פנימער פון זיינע חברים. די אויגן קלעפן זיך ביי זיי, די פיס באוועגן זיך שווער, פון צייט צו צייט ציען זיי זיך אויס הינטער די מאשינען ווי א שטייגער אויף געלעגערס. סענדער דערמאנט זיך אז אין ווארשא זיצן די חברים, און ער פארשוועכט דא דעם אכט שעה'דיגן ארבעטסטאג וואס דער נאדל פאראיין האט אויסגעקעמפט אין פלוינע, און דאס אלץ צוליבן אידישן יום טוב וואס דערנענטערט זיך. פילט זיך סענדער שולדיג אקעגן די חברים, און ער ווערט אין כעס אויף זיין הארץ פעלער, וואס צווינגט אים צו טרינקן הינער יייכעלעך און מילך מיט פוטער, צוליב דעם ארבעטן גאנצע צוועלף שעה אין מעת-לעת, קריצט סענדער מיט די ציין און פיהלט אין דער לינקער ברוסט אלץ טיפערע שטעך, טרייסט ער זיך מיט דער האפענונג אז דאס אלץ איז נאר אויף א דערווייל, אז שפעטער וועט זיין אנדערש, או, ס'וועט קומען אמאל א צייט, ס'וועט קומען א צייט. אין יענער נאכט האָט אַ ציטערדיקע האַנט אָנגעקלאַפּט דרײַ מאָל אין אַ לאָדן פֿון בעטגעהײַזל. יוכבֿד איז אַראָפּ פֿון אײַזערנעם בעטל און צוגעלאָפֿן צום פֿענצטער. די ייִנגערע שװעסטערן האָבן זיך אױך אױפֿגעכאַפּט, און אַלע דרײַ נײטאָרנס זענען געשטאַנען בײַם פֿענצטער מיט אַרױפֿגעװאָרפֿענע מאַנטלען אױף זיך און געװאַרט אױף עפּעס אױסערגעװענלעכס. פון יענער זייט לאדען האט זיך געהערט א באקאנטע שטימע. א גרוס פון פארזיצנדן. רופט צוזאם א באראטונג. קומט דעם צוואנציגסטן קיין ווארשע. אויף דער מעד גאס. מאכט א זאמלונג. דאס קול איז מיטאמאל איבערגעריסן געווארן. אין דער טיפער נאכט שטילקייט האט זיך דערהערט דער קלאנג פון איילנדיגע טריט. דער עכא איז אלץ שוואכער געווארן און פארשוואונדן ערגעץ אויפן ראקיטען וועג. יוכבֿד איז געשטאַנען אַ פֿאַרפֿלאַמטע. זי האָט פֿאַרשפּילעט דעם מאַנטל און געווען גרייט צו לויפֿן, צו טאָן, כאָטש באַלד אויפֿוועקן די חבֿרים. עטל האָט זי אַרומגענומען מיט די לאַנגע, דאַרע הענט. יוכבֿדל מײַנע, האָב רחמנות! גיי נישט איצט, ס'איז געפֿערלעך! און זי האָט מיט זיך פֿאַרשטעלט די טיר. דו ווילסט דיר אנמאכן אן עסק? האט זיך געבעטן די מיטלסטע שוועסטער, און די אויגן האבן זיך געבלישטשעט פון פייכקייט. יוכבד האט זיך ארויסגעריסן פון זייערע הענט, אויף איר געזיכט האט זיך באוויזן א גרימאסע ווי ביי א מוטער ביים אונגליק פון א קראנק קינד. זי האט געשפרייזט נערוועז איבערן צימער און געפרעגט אין דער טונקלקייט, אבער וואס טוט מען? די חברים דארפן דאך הילף! מיר וועלן ווארטן ביז אינדערפרי. יוכבד האָט זיך געריבן די הענט און מיט אומגעדולד געקוקט דאָ אויף די שוועסטערן, דאָ דורך די שפּאַלטן פון לאָדן. זיי האָבן זי אַוועקגעזעצט אויפן בעטל און אַלע דריי נייטערינס האָבן אַרומגענומען און צונויפגעטוליעט געוואַרט אויפן מאָרגעדיקן טאָג. יוכבד דרימלט איין. זי איז אַ קליין מיידעלע, מיט קײַלעכדיקע גלעקעלעך אַרום די אויערן. זי זיצט בײַ דער באָבעשינס שווייג און טיילט קעז ביי רבי יודעס'ס יונגלעך מיט אלוואס'ס מיידלעך. קומט אן די באבעשי מיט דעם ברייטן הויב און פירט אורחים, ס'איז דאנערשטאג פארנאכט, די אלטע בענדעטן עפנט דאס הכנסת אורחים שטיבל, קומען אריין די גייערס איבער די מדינה, און די אלטיטשקע דערלאנגט זיי שמאנד מיט סערוועטקע פון איר שווייג. שטייט זי א צעשטראלטע פון שמחה, די הענט פארלייגט, קוקט און שאקלט מיט דער שבת'דיגער הויב.

גרייט דערווייל פאר זיי וועטשערע. היינט האט זי אפגענומען ביי חיים שיכור'ס געלט פאר דער אויפגענעהטער וועש, אלע זענען דאך גלייך, די לערן מיידלעך אויך, און מיט איר חלק קען זי טון וואס זי וויל, קיינער וועט איר נישט זאגן קיין דעה אז זי וויל שוין נישט זיך טיילן. זיצן די חברים און עסן וועטשערע, עסן געשמאק, און זי שטייט און שאקלט צו מיט דער באבע'ס שבת'דיגער הויב, ביז עס פארהאקן זיך די טירן און דאס אייזערנע טויער, און זי בלייבט שטיין מיטן עסן און קען עס נישט אריינטראגן די הונגעריגע חברים, לויפט זי אין שטאט אריין, אבער אויך אין שטאט זענען טיר און טויערן פארהאקט, עס הערן זיך בלויז טריט אויפן ראקוטנער וועג.